מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף נ"א עמוד א' לאמיר נעמען די גמרא די לעצטע צוויי שורות דף נ' עמוד ב' זאגט די גמרא. בני חוזאי נהגי דמפרשי חלה מארוזא. די בני חוזאי האבן געהאט א אינטערעסאנטע מנהג. אז הגם בעצם די הלכה איז לגבי חלה, א מענטש וואס מאכט א טייג און ער מאכט די טייג פון חמשת מיני דגן, און די טייג איז געמאכט געווארן ווייל ער וויל מאכן א ברויט, איז די הלכה איז מען דארף אפנעמען חלה און געבן צום כהן. יעצט די הלכה איז געזאגט געווארן דווקא אז דו מאכסט דיין טייג פון חמשת מיני דגן, האבן זיי געהאט א א מנהג און זיי האבן זיך געפירט אז אפילו זייער טייג איז געמאכט געווארן נישט פון חמשת מיני דגן, נאר עס איז געמאכט געווארן פון אורז, פון רייז, פלעגן זיי אויך נעמען חלה און גיין געבן צום כהן. יעצט אתו ואמרו ליה לרב יוסף, מ'איז געקומען צו רב יוסף, האט מען דאס פארגעזאגט צו רב יוסף, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, ניכלה זר באפייהו, עס האט נישט קיין שום הענט און פיס, א זר קען גיין מיטעסן מיט דעם שטיקל חלה, דאס הייסט צו זאגן, עס איז בכלל נישט חל קיין קדושת חלה אויף דעם שטיקל, ווייל פון אורז, פון רייז דארף איך נישט געבן חלה, די איינציגסטע ווען וואס איך דארף יא געבן חלה, דאס איז דווקא אז דו מאכסט א טייג פון חמשת מיני דגן, און ממילא אויב אזוי בכלל פעלט נישט אויס צו געבן חלה און דער זר קען גיין מיטעסן דעם שטיקל חלה. איז איתיביה אביי געקומען אביי פרעגט אביי איך האב א ברייתא און די ברייתא זאגט אזוי דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם די הלכה איז אז טאמער איינער פירט זיך אויף א זאך ער האט א געוויסע מנהג אז פאר זיך פירט ער זיך אז דאס איז אסור איז אי אתה רשאי להתירם בפניהם, קענסטו נישט קומען פאר זיי און זאגן, ווייסט וואס, דאס וואס דו טוסט, באמת האט נישט קיין הענט און פיס, און בכלל נישט דא קיין איסור אין דעם, דאס הייסט טאמער ס'איז געווען דברים המותרים, אבער אחרים, אנדערע האבן זיך געפירט אויף דעם, זיי האבן זיך געפירט אז ס'איז אסור, אויב אזוי קענסטו נישט קומען און גיין מתיר זיין בפניהם. ממילא פרעגט אביי, זאגט אביי, קוק הער, למעשה די חוזאי, זיי האבן געפירט אויף זיך אז אויף אורז האבן זיי יא גענומען חלה, דאס הייסט זיי האבן געפירט א איסור אויף דעם שטיקל טייג, אפילו בעצם פעלט נישט אויס צו געבן חלה, ביז ווילאנג מען האט נישט געגעבן קיין חלה צום כהן. אויב אזוי פרעגט ער, וויאזוי קענסטו רב יוסף זאגן, די גאנצע זאך איז גארנישט, קען קומען א זר, קען גיין מיטעסן מיט זיי, לכאורה די ברייתא זאגט אונז אז אי אתה רשאי להתירם בפניהם. אמר ליה, זאגט אים רב יוסף, איין מינוט, ולאו מי איתמר עלה, דו ווייסט דאך זייער גוט, ווען האט מען געזאגט די הלכה, ווען זאגט אונז די ברייתא דו מעגסט נישט גיין מתיר זיין, אמר רב חסדא האט רב חסדא שוין געזאגט בכותאי, דאס איז דווקא מען רעדט זיך ביי כותים, אויב ס'איז געווען א הלכה וואס כותים, זיי האבן זיך געפירט א געוויסע איסור אויף דעם, דעמאלטס אי אתה רשאי להתירם בפניהם, דא רעדט מען דאך נישט פון כותים, דא רעדט מען פשוט מענטשן, די מענטשן פון חוזאי, אויב אזוי אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן די הלכה, און ממילא זאגט רב יוסף, די דין וואס זיי טוען צו נעמען חלה פון אורז האט נישט קיין פשט, ווייל די אמת'דיגע הלכה איז מען דארף געבן אויך חלה דאס איז דווקא פון חמשת מיני דגן און נישט פון אורז און ממילא האב איך עס מתיר געווען. זאגט ער אים צוריק אזוי, כותאי מאי טעמא, לאמיר אביסל אריינטראכטן, וואס איז די סיבה ביי כותים האמיר געזאגט אז אי אתה רשאי להתירם בפניהם, משום סרכי מילתא, פארוואס? ווייל איך האב מורא אז די כותים וועלן זעהן ס'איז געווען ביי זיי א זאך וואס זיי האבן זיך געפירט א איסור, קומסט דו יעצט און זאגסט נע די איסור וואס ענק האלטן איז גארנישט, עלן זיי זאגן אז די איסור גארנישט איז אנדערע זאכן אויך גארנישט, פשט ס'וועט זיך צוקלעבן אנדערע איסורים וואס זענען טאקע איסורים און זיי עלן מתיר זיין אויף דעם אויכעט. און ממילא זאגט אונז די ברייתא אי אתה רשאי להתירם בפניהם, און ממילא זאגט ער אים הנך אינשי נמי סריכי מילתא, די מענטשן אויך זענען נישט קיין מענטשן וואס האבן רבנים ביי זיך, זענען מענטשן וואס וואוינען דארט אינעם דערפל חוזאי, אין יענעם שטעטל, און ממילא זיי ווייסן נישט, אז דו עסט קומען צו זיי און זאגן, די חלה וואס ענק געבן איז גארנישט, ווייל פון אורז דארף מען נישט געבן חלה, אויב אזוי עלן זיך צולערנען פאר אנדערע זאכן אויך, זאגן אה, יענץ איז אויך נישט קיין איסור, יענץ נישט קיין איסור. און זיך אנהייבן מתיר זיין אנדערע זאכן אויכעט. אלא אמר רב אשי, ממילא זאגט רב אשי אזוי, צו זאגן פשוט אז פון אורז דארף נישט געבן קיין חלה, און פשוט גיין מתיר זיין ביי זיי, דאס קען איך נישט טון. נאר וואס? חזינן, אונז קוקן אהער אזוי. אי רובן אורז אכלי, טאמער רוב פון די ברויט וואס זיי מאכן, אז רוב מענטשן דארטן עסן א ברויט פון אורז, אויב אזוי לא ניכלה זר באפייהו דעמאלס גייען מיר נישט מתיר זיין דעם חלה. הגם בעצם מן הדין איז נישט דא קיין חיוב חלה צו געבן, נאר וואס דא וויבאלד זיי מאכן דאך רוב זייער ברויט גייען זיי מאכן פון רייז, אויב אזוי דו גייסט אוועק נעמען דעם דין פון חלה, עלן זיי בכלל פארגעסן, דילמא משתכחא תורת חלה מינייהו, עלן זיי פארגעסן בכלל אז ס'איז דא א דין פון גיין געבן חלה, וויבאלד רוב זייער ברויט איז דאך אלעס געווען פון אורז, און ממילא ענדערשער זאלן זיי ווייטער געבן חלה צום כהן. הגם בעצם מן הדין פעלט עס נישט אויס, נאר דורך דעם וועט יעדער איינער געדענקן אז איך מאך א טייג, איך מאך א ברויט, איז דא א חיוב צו געבן חלה. הראיה זעסט דאך יעדער איינער געבט א גאנצע צייט חלה. אבער אויב די עסט אוועק נעמען ביי אורז, און די זאגן ניין ביי אורז דארף מען נישט געבן, און רוב זייער ברויט איז אייביג געווען געמאכט געווארן פון אורז, עט דאך אויס קומען די צייט וועט מען פארגעסן אינגאנצן דעם הלכה אז מען דארף געבן חלה פון א טייג, און ממילא ענדערשער זאלן זיי ווייטער געבן פון די אורז זאלן זיי יא געבן חלה. אבער ואי רובן דגן אכלי, אבער טאמער רוב פון זייער ברויט איז פון דגן, אויב אזוי ניכלה זר באפייהו, דעמאלס קען מען טאקע מתיר זיין, און טאקע זאל א זר מיטעסן. פארוואס? נאך מער ווי דאס ווייל דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור, ווייל ס'קען אמאל זיין מ'עט נעמען און מפריש זיין מן החיוב על הפטור, ס'הייסט מ'עט האבן צוויי מאל צוויי טייגן, איינס פון דגן און איינס פון אורז, און מ'עט אפנעמען א שטיקל דגן, און מ'עט זאגן דאס איז חלה פאר ביידע, אבער היות אויף דעם עה טייג דא פון אורז דארף איך דאך נישט געבן קיין חלה, אויב אזוי בכלל נישט חל אפילו אויף דעם שטיקל וואס מ'דארף יא געבן חלה איז נישט חל קיין חלה אויף דעם. אויב אזוי קומט דאך אויס אז דער כהן גייט יעצט עסן א זאך וואס בעצם איז נישט קיין חלה, און דער איד גייט עסן א טייג דא וואס מען האט נישט אפגענומען חלה, אדער מן הפטור על החיוב, אז וואס מען וועט האבן ווייטער צוויי טייגן, ער וועט אפנעמען פון זיין אורז טייג וועט ער נעמען א שטיקל און זאגן דאס איז חלה פאר די גאנצע זאך דא, אבער דער אורז האט דאך נישט קיין חיוב צו געבן חלה, און ער מיינט ער איז פרום, ער נעמט זיין שטיקל חלה און ער איז למעשה מפריש מן האורז אויפן דגן, און ממילא עס וועט נישט ארבעטן, און ממילא טאמער די גאנצן דין פון חלה וועט נישט ווערן פארגעסן ביי זיי, אויב אזוי אוודאי זאל מען זיי זאגן, זאלסטו וויסן, ביי אורז איז נישט דא קיין חיוב צו געבן חלה. עס זאגט די גמרא ווייטער יעצט, גופא האט מען געלערנט, דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, האט מען געזאגט שטייט אין די ברייתא אי אתה רשאי להתירם בפניהם. אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא בכותאי עסקינן, ווען איז געזאגט געווארן די הלכה, דאס איז דווקא ביי כותים, ביי כותים האט מען מסביר געווען, אז וויבאלד כ'האב מורא, אז דו גייסט זיי מתיר זיין זאגן, אה, דאס איז מותר, מסתמא יענץ איז אויך מותר, און זיי גייען אנהייבן מתיר זיין פאר זיך אנדערע זאכן אויך, און ממילא זאגט די ברייתא דברים המותרים, אז זאכן וואס באמת זענען מותר, נאר ואחרים נהגו בהן איסור, זיי די כותים זיי האבן זיך געפירט אויף דעם אז זיי טוען עס נישט, אי אתה רשאי להתירם בפניהם קענסט נישט גיין און גיין מתיר זיין ביי זיי. פרעגט די גמרא, איין מינוט, וכולי עלמא לא, ביי נארמאלע אידן נישט געזאגט געווארן דער הלכה? והתניא, די גמרא גייט יעצט ברענגען דריי פארשידענע מעשה'ס וואס מ'זעט דארטן די זעלבע קאנסעפט, אז בעצם ס'איז געווען א זאך וואס איז געווען מותר, נאר יענער פלאץ האט זיך געפירט מיט א איסור און מ'איז נישט געגאנגען מתיר זיין פאר זיי, זאגט ער אזוי, והתניא אונז האבן געלערנט, רוחצין שני אחים כאחד, צוויי ברידערס מעגן זיך גיין וואשן אין א וואש הויז צוזאמען, דאס הייסט אפילו בעצם איינער זען די אבר פונעם צווייטן, האב איך נישט מורא אז דורך דעם וועט אנקומען א הרהור און ס'וועט אויסקומען פראבלעמען שפעטער. אבער ואין רוחצין שני אחים בכבול, אבער אין שטאט כבול, דארט האבן זיי זיך געפירט אז צוויי ברודערס האבן זיך נישט געוואשן צוזאמען, דאס הייסט בעצם להלכה מעגן זיך גיין וואשן צוזאמען, נאר יענע שטאט דארט האבן זיך געפירט אז זיי האבן עס נישט געטון אזוי. און מעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל, איז געווען א מעשה מיט יהודה מיט הלל, וואס זענען געווען די קינדער פון רבן גמליאל, שרחצו שניהם כאחד בכבול, זיי זענען געווען אין יענע שטאט כבול, און זיי האבן זיך יא געוואשן צוזאמען. ולעזה עליהן כל המדינה, און די גאנצע מדינה האט זיך אנגעהויבן צו אויסלאכן און האט כאילו האט זיי אויסגעגעבן א שם רע אויף זיי, וואס, געוואשן זיך צוזאמען, צוויי ברידערס, וויאזוי קען עס זיין? אמרו האבן זיי געזאגט מימינו לא ראינו כך, אונז האבן קיינמאל נישט געמעגט, מען טאר אזא זאך טון? אוודאי נישט, מען קען נישט גיין, צוויי ברידערס זיך גיין וואשן צוזאמען, קען נישט טון אזא זאך, אזוי האבן די מענטשן פון כבול געזאגט. ונשמט הלל ויצא לבינך לבית החיצון ולא רצה לומר להם מותרים אתם, איז אנשטאט צו זאגן פאר זיי העלא הערטס אויס, ס'איז א זאך וואס מען מעג טון, ס'איז נישטא קיין שום פראבלעם, מען טאר עס טון, וואס האט ער געטון איז ארויסגעגאנגען פון פון הינטן, ויצא לבית החיצון ולא רצה לומר להם מותרים אתם, אבער האט נישט געוואלט זאגן פאר יענע שטאט ער זאל עס וויסן אז בעצם ס'איז א זאך וואס מען מעג טון. ממילא זעה איך דאך פון דא, ס'איז בעצם א זאך דברים המותרים, ואחרים נהגו בהן איסור, מ'רעדט נישט פון כותים דארטן, און נאך אלס זענען זיי געבליבן שטיל, זיי האבן נישט געזאגט פאר די שטאט זאלסט וויסן אז ענק מאכן א טעות. נאך א מעשה. יוצאים בקורדקיסון בשבת, מ'קען ארויסגיין מיט אזעלכע גרויסע שיך, גאלאשן, וואס זאלן זיין, עפעס א זאך וואס מ'האט געלייגט אויפן שיך, עפעס א גרויסע ברייטע זאך וואס מ'האט געלייגט אויפן פיס. יעצט מ'מעג ארויסגיין אויף שבת דערמיט, אבער ואין יוצאין בקורדקיסון בשבת בבירי, אבער אין די שטאט בירי, דארט האט מען זיך געפירט ניין, מען גייט נישט ארויס דערמיט. און מעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל, שיצאו בקורדקיסון בשבת בבירי, זיי זענען יא ארויס געגאנגען יענע שטאט מיט די סארט שיך, ולעזה עליהן המדינה, און ווייטער יעדער האט געמאכט חוזק פון זיי, יעדער האט זיי געוואונדערט זיך מען טאר טון אזא זאך, ואמרו מימינו לא ראינו כך, זיי האבן געזאגט מען טאר נישט טון אזא זאך, ווי אזוי גייען ענק ארויס מיט אזעלכע סארט שיך? ושמטום האבן זיי עס טאקע אויסגעטוהן, ונתנום לעבדיהם, עס איבערגעגעבן צו זייערע עבדים, ולא רצו לומר להם מותרים אתם, אבער ווייטער די צוויי ברידערס האבן נישט געוואלט זאגן פאר די מענטשן פון די שטאט זאלסט וויסן, דאס איז א זאך וואס מען טאר טוהן. און ממילא זאגט די גמרא, זעסטו דא נאכאמאל, מען רעדט דא נישט פון כותים, עס איז געווען א נארמאלע שטאט, עס איז געווען די שטאט בירי, און אנשטאט אז די צוויי ברידערס זאלן זאגן פאר די בני עיר דארטן זאלסט וויסן, דאס איז א זאך וואס מען טאר טוהן, האלטס ענק רואיג, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, האבן זיי עס פשוט אויסגעטון געגעבן פאר זייערע עבדים. נאך א מעשה, ויושבים על ספסלי נכרים בשבת, מען טאר זיצן דארט אויף די בענק וואס מען מעג מאכן וואס מען פלעגט מאכן מסחר דארטן, מעג מען זיצן אויף אזא סארט באנק אויף שבת, ואין יושבים על ספסלי נכרים בשבת בעכו, אבער אין שטאט עכו, דארטן מעג איך נישט זיצן אויף אזא באנק, און מעשה ברבן שמעון בן גמליאל שישב על ספסלי נכרים בשבת בעכו, ער האט זיך יא געזעצט אויף אזא סארט באנק אין עכו, ולעזה עליו כל המדינה, יעדער האט זיי ווייטער אויסגעמאכט חוזק פון זיי, יעדער האט געמאכט א שם רע אויף זיי, היתכן ענק זיצן אויף אזא, די זיצן אויף אזא סארט באנק? אמרו האבן זיי געזאגט מימינו לא ראינו כך, אונז קיינמאל נישט געהערט אזא זאך, אוודאי ס'איז אסור, און ממילא וויאזוי קענסטו דיך זיצן אויף אזא באנק? נשמט על גבי קרקע, איז אראפגעגאנגען זיך געזעצט אויפן ערד, ולא רצה לומר להן, נישט געוואלט זאגן צו זיי מותרים אתם, אז מען מעג עס טון, און ממילא פרעגט די גמרא, זעסטו דאך פון דא, האב איך דריי פארשידענע מעשות, סיי פון דעם בית המרחץ, סיי פון די גרויסע שיך, סיי פון די באנק, וואס איך זעה דארטן, מען רעדט נישט פון כותים, נאר מען רעדט פון א נארמאלע שטאט, ס'איז געווען דברים המותרים, בעצם להלכה מעג איך עס טון, נאר ווייל אחרים, יענע שטאט זיי האבן זיך געפירט אן איסור דערמיט, און נאך אלעס אנשטאט צו זאגן פאר די שטאט, ענק מאכן א טעות, דאס זענען זאכן וואס מען טאר טון, איז ער געבליבן שטיל, און זיי האבן זיך ארויסגעדרייט, ביי די מעשה מרחץ איז ער ארויסגעגאנגען, ביי די שיך האט ער עס אויסגעטון, ביי די באנק איז ער אראפגעגאנגען דערפון, ממילא זאגט די גמרא זעסטו דאך אז די הלכה איז נישט געזאגט געווארן דווקא ווען מען רעדט אין א פאל פון כותים. ענטפערט די גמרא, בני מדינת הים נמי, כיוון דלא שכיחי רבנן גבייהו ככותים דמי. זאגט אים, זאלסטו וויסן זייער פשוט. דארטן רעדט מען פון קליינע שטעטלעך, וואס דארטן קיין נישט גרויסע תלמידי חכמים דארטן, און ממילא האב איך מורא, אז דו גייסט זיי מתיר זיין און גייסט זאגן, ווייסט וואס, וואשן נישט קיין שום פראבלעם. גיין מיט די שיך נישט קיין פראבלעם, אדער זיצן אויף אזא באנק נישט קיין פראבלעם, און זיי זאגן אז דאס איז מותר, מסתמא אנדערע זאכן איז אויך מותר, נאר וואס מען וויל אונז זאגן מאכן גרויסע חומרות פאר אונז, און ממילא וויבאלד זיי זענען סתם מענטשן דארטן, זענען נישט קיין מענטשן וואס האבן תלמידי חכמים דארטן וואס וואוינען צווישן זיך, אז זיי צוקומען צו מתיר זיין אנדערע זאכן אויכעט. און ממילא אנשטאט זיי צו זאגן זאלסטו וויסן דאס איז מותר און ממילא ענק מאכן נישט בכלל וואס ענק טוען איז בעצם א טעות איז ער פשוט געבליבן שטיל ער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען קיין תקלה דערפון. איז זאגט די גמרא אזוי בשלמא ספסלי נכרים בשלמא דעם דריטן פאל פון די באנק דאס פארשטיי איך משום דמחזי כמקח וממכר איך קען דערהערן פארוואס זאל עס זיין אסור פארוואס ווייל ס'איז ענליך צו מקח וממכר ס'איז דאך געווען א פלאץ וואס אינדערוואכן האט מען געמאכט ביזנעס דארטן מ'האט געמאכט פארקויף ממילא גייסט זיך זעצן אויף שבת, האט עס עפעס א טעם פון מקח וממכר. קען איך פארשטיין פארוואס דער שטאט האט זיך געהאלטן איסור דערמיט. און די זעלבע זאך בקורדקיסון נמי, די גרויסע שיך דילמא משתלפין קען זיין ס'וועט אראפנעמען ואתי לאיתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים, קען זיין ס'איז טראגן גיין טראגן ד' אמות ברשות הרבים, עס צוקומען צו איסור, אויב אזוי ווייטער קען איך דערהערן וואס דער מקור האיסור איז, און ממילא פארשטיי איך פארוואס דער שטאט האט געזאגט ניין מ'זאל עס נישט טון אזוי אויף שבת. אלא רוחצין, נאר צוויי ברודער זאלן זיך וואשן צוזאמען, מאי טעמא לא, פארוואס זאל איך דאס נישט מעגן טון? איז זאגט די גמרא אזוי, כדתניא, דער מקור איז פון דעם, עם הכל אדם רוחץ, די ברייתא זאגט אונז אז מיט יעדע איינעם קען זיך א מענטש וואשן, חוץ מאביו, חוץ פון זיין טאטן, וחמיו, און זיין שווער, ובעל אמו, די מאן פון זיין מאמע, ובעל אחותו און די מאן פון זיין שוועסטער, די אלע זאכן ווי רש"י זאגט אז עס קען ברענגען א הרהור עבירה צו א מענטש, און ממילא מיט די מענטשן זאל ער זיך נישט גיין וואשן. ורבי יהודה מתיר באביו, רבי יהודה זאגט אבער ניין, אביו דאס איז נישט קיין פראבלעם, פארוואס מפני כבוד אביו, ווייל די טאטע עס איז א כבוד פאר די טאטע, פשט די טאטע וויל האבן איינער וואס זאל אים העלפן, און ממילא איז נישט קיין שום פראבלעם אז די קינד זאל גיין, אז די טאטע וויל עס האבן און עס איז פאר די כבוד פאר די טאטע די קינד העלפט אים אויב אזוי איז נישט קיין שום פראבלעם. והוא הדין לבעל אמו און די זעלבע זאך איז אויך לבעל אמו, ווייטער אז ער דארף האבן די הילף, אז עס איז אים א כבוד, ער וויל מ'זאל אים העלפן אויב אזוי קען ער גיין. נאר וואס, ואתו אינהו, איז למעשה וואס איז געבליבן, האב איך דא נאך צוויי אנדערע וואס זענען א איסור, איז ואתו אינהו זענען געקומען די מענטשן פון די שטאט וגזרו בשני אחים משום בעל אחותו, האבן זיי עס צוגעלייגט, זיי האבן געזאגט אזוי ווי בעל אחותו איז דאך יעדער איינער מסכים אז ס'דא א פראבלעם מ'זאל זיך נישט גיין וואשן דערמיט, אויב אזוי האבן זיי צוגעלייגט ביי זיך און זיי האבן געזאגט ווייסט וואס, מ'וועט צולייגן צוויי ברודערס אויכעט, כ'האב מורא ס'וועט צוקומען צו הרהורי עבירה, כ'האב מורא ס'וועט אויסקומען צו פראבלעמען שפעטער, און ממילא די שטאט האט צוגעלייגט, זאלסטו וויסן א ברודער איז אויך דא א איסור זיי זאלן זיך נישט גיין וואשן צוזאמען. ענדיגט די גמרא צו זאגט די גמרא תנא, אונז האבן געלערנט תלמיד לא ירחץ עם רבו, א תלמיד זאל זיך נישט גיין וואשן מיט זיין רעבן, אם רבו צריך לו מותר, אבער טאמער דער רבי דארף אים האבן, ווייטער, דער רבי וויל דאס האבן אז איינער זאל אים זיין דארט צו משמש זיין, איינער זאל אים העלפן, דעמאלס איז די הלכה איז אז ס'איז מותר. דערציילט די גמרא ווייטער, כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא, ווען רבה בר בר חנה געקומען פון ארץ ישראל צו בבל, האט ער געגעסן א שטיקל חלב, וואס הייסט בעצם די שטיקל חלב אין בבל פלעגט מען עס נישט עסן, אין ארץ ישראל פלעגט מען עס יא עסן, איז די שטיקל חלב האט ער יא געגעסן.

כסייה מינייהו האט עס צוגעדעקט פון זיי, דאס הייסט די חלב איז דאך געווען נישט געווען א זאך וואס מענטשן אין בבל פלעגן עסן, ממילא כסייה מינייהו האט עס צוגעדעקט. אתו ואמרו ליה לאביי, האבן זיי שפעטער איבערדערציילט דאס צו אביי און זאגן אז רבה בר בר חנה אונז האבן געזען ער עסט דעם שטיקל חלב, וואס טאקע אין ארץ ישראל פלעגט מען עס עסן, אדער דארטן עסט מען עס אבער דא אין בבל עסט מען עס נישט, ווען אונז זענען אריינגעקומען האט ער עס צוגעדעקט. אמר להו האט ער געזאגט צו זיי שוינכו ככותאי זעהט אויס אז רבה בר בר חנה האט ענק געטריט אזוי ווי אזוי ווי כותים וואס בעצם דאס איז בעצם א זאך וואס מען מעג און אנשטאטס ער זאל זאגן זאלסטו וויסן דאס איז א זאך וואס מען מעג עסן די חלב נישטא קיין איסור האט עס פשוט געגאנגען צודעקן האט נישט געזאגט אז מען מעג עס עסן נאר געבליבן שטיל. פארוואס? ווייל ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן גיין מתיר זיין. ווייל אזוי ווי די כותים האב איך מורא אז דו גייסט מתיר זיין איין זאך און זיי גייען מתיר זיין א אנדערע זאך אויכעט. האט ער דא זעהט זיך אויס מורא געהאט אז ער וועט זאגן אז דא למעשה די חלב מעג מען יא עסן אז ס'וועט צוקומען צו גיין מתיר זיין אנדערע זאכן אויכעט. פרעגט די גמרא אזוי. ורבה בר בר חנה לית ליה הא דתנן, האט דער רבה בר בר חנה נישט געלערנט וואס אונז האבן יעצט דא געלערנט אז וואס נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם, אונז האבן געלערנט ביי אונז אין די משנה אז א מענטש וואס גייט ארויס פון א פלאץ וואס דארט איז דא חומרות צו א פלאץ וואס דארט איז דא קולות מוז ער האלטן די חומרות פון וואו ער קומט, וחומרי המקום שהלך לשם, אדער אויב קומט ער פון א פלאץ וואס איז דא קולות צו א פלאץ וואס איז דא חומרות מוז ער האלטן די חומרות פון דעם פלאץ. און ממילא פרעגט די גמרא, וויאזוי קען רבה בר בר חנה גיין עסן דעם שטיקל חלב? ער קומט דאך פון א פלאץ וואס מען האט מיקל געווען, אבער געקומען צו א בבל, צו בבל וואס בבל האט מען מחמיר געווען, אויב אזוי וואלט ער געדארפט מחמיר זיין, אזוי ווי עס האבן מיר געלערנט אין די משנה, נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם, מען זוכט אייביג און מען גיבט אייביג די חומרא אויף דעם מענטש, און ממילא וויאזוי האט ער עס געקענט עסן? אמר אביי, זאגט אביי, ווען איז דאס געזאגט געווארן? הני מילי מבבל לבבל, ומארץ ישראל לארץ ישראל, דאס איז דווקא דו גייסט פון בבל צו בבל פון איין שטאט צום צווייטן, אדער אין ארץ ישראל פון איין שטאט צום צווייטן, דעמאלס זאגט ער אז דו באקומסט אייביג די חומרא אדער פון די פלאץ ווי דו ביסט ארויסגעגאנגען אדער פון די פלאץ ווי דו ביסט אנגעקומען, אי נמי מבבל לארץ ישראל, אדער אויך טאמער דו גייסט פון בבל ארויף צו ארץ ישראל, אויב איז אזוי מוזטו מיט מוזטו מיטנעמען דיינע חומרות אדער פירן די חומרות וואס דא אין ארץ ישראל. אבל מארץ ישראל לבבל, אבער טאמער קומסטו אראפ פון ארץ ישראל און קומסט אריין צו בבל, לא, דעמאלס איז נישט געזאגט געווארן די הלכה, פארוואס? כיוון דאנן כייפינן להו, וויבאלד אונז זעמיר דאך צוגעבינדן צו ארץ ישראל, פשט אונז זעמיר אונטערגעטעניגט צו ארץ ישראל, אויב אזוי אז איינער פון ארץ ישראל קומט, און ער קומט אראפ צו ארץ ישראל, צו בבל, אויב אזוי קען ער האלטן די הלכות אזוי ווי ער פירט זיך אין ארץ ישראל, און ממילא עבדינן כוותייהו, ממילא האט ער ווייטער געטון אזוי ווי ער האט געטון אין ארץ ישראל. וויבאלד אין ארץ ישראל איז דאך געווען בעצם א זאך וואס מיט דאס עסט מען יא, נאר דא אין בבל עסט מען עס נישט, היות ס'קומט פון ארץ ישראל אראפ צו בבל, אונז פון בבל דארף מען זיך צושטעלן צו ארץ ישראל, און ממילא האט ער ווייטער געגעסן דעם שטיקל חלב. רב אשי אמר רב אשי זאגט אפילו תימא מארץ ישראל לבבל, אפילו זאלסטו וויסן מיט פון ארץ ישראל צו בבל אוודאי וואלט מען נארמאל אויך געדארפט האלטן, אז דו קומסט צו א פלאץ וואס איז מער חומר'דיג ווי בבל, בעצם דארפסטו האלטן דארטן די חומרות פון בבל. נאר אבער הני מילי ווען איז געזאגט געווארן דאס איז דווקא היכא דאין דעתו לחזור, טאמער דו פלאנסט נישט צוריק צו גיין צו ארץ ישראל, און דו קומסט צו בבל וואס בבל איז מער מחמיר, דעמאלס דארפסטו טאקע מקבל זיין די חומרי המקום פון בבל, אבער ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה, היות ס'איז נישט געווען זיין פלאן צו בלייבן אין בבל, נאר האט דאך געוואלט צוריק גיין צו ארץ ישראל, און ממילא אונז בני בבל זענען דאך אונטערגעטעניגט צו ארץ ישראל, וויבאלד ס'איז דעתו לחזור, אויב אזוי האט ער זיך קענט ווייטער פירן אזוי ווי אין ארץ ישראל, און ממילא פארשטיי איך ס'איז זייער גוט פארוואס ער האט קענט ווייטער עסן, און פארוואס ער האט זיך געפירט טאקע און נישט איבערגענומען דעם חומרי המקום פון בבל, נאר האט יא געגעסן דעם שטיקל חלב.